בעזרת השם יתברך מסכת מגילה דף כח מיר הייבן אן דף כז עמוד ב' אונטן די לעצטע שורה שאלו תלמידיו את ר' פריידא זאגט די גמרא שאלו תלמידיו את ר' פריידא די תלמידים פון ר' פריידא האבן אים געפרעגט במה הארכת ימים וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים אמר להם האט ער זיי געענטפערט מימי לא קדמני אדם לבית מדרש קיינער קיינמאל נישט געווען אין בית מדרש פאר מיר איך בין אלעמאל געווען דער ערשטער אין בית מדרש און די צווייטע זאך איז ולא ברכתי לפני כהן, כ'האב קיינמאל נישט געבענטשט פאר א כהן נאר אלעמאל מכבד געווען א כהן צו בענטשן, ווי רשי זאגט מ'לערנט ארויס פון א פסוק וקדשתו, מ'דארף מכבד זיין א כהן, און נאך א זאך זאגט רב פריידא, ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כ'האב קיינמאל נישט געגעסן פלייש פון א בהמה פאר מ'האט נישט אראפגענומען די מתנות כהונה, די זרוע לחיים וקיבה וואס מען דארף געבן פארן כהן. און דרך אגב ברענגט די גמרא, דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, אז רבי יצחק האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, אז טאקע אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה, אז מען טאר נישט עסן פלייש פון א בהמה וואס מען האט נאך נישט אראפגענומען די מתנות כהונה. און ואמר רבי יצחק, רבי יצחק זאגט נאך מער, אז כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כאילו אוכל טבלים, איינער וואס עסט פון פלייש פון א בהמה פאר מען האט נישט אראפגענומען די מתנת כהונה, איז כאילו ער עסט ממש טבל, אבער זאגט די גמרא, ולית הלכתא כוותיה, די הלכה איז בעצם נישט אזוי, פונדעסטוועגן, רב פריידא האט מקפיד געווען אויף דעם, און טאקע זוכה געווען צו אריכות ימים. ווייטער, איינע פון די זאכן וואס רב פריידא האט געזאגט איז ולא ברכתי לפני כהן, פרעגט די גמרא, למימרא דמעליותא היא, איז דאס עפעס א מעלה? והא אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץ, טאמער א תלמיד חכם לאזט צו אז אפילו א כהן גדול אן עם הארץ בענטשט פאר אים, איז אותו תלמיד חכם חייב מיתה, איז דער תלמיד חכם חייב מיתה ווייל ער טאר דאס נישט צולאזן, ס'טאר נישט זיין אזא מצב אז אן עם הארץ זאל בענטשן ווען ס'זיצט דארט א תלמיד חכם, אפילו אז דער עם הארץ איז א כהן גדול, שנאמר ווי לערנט מען עס ארויס, שטייט אין פסוק, כל משנאי אהבו מות, דרש'נט מען אל תקרי משנאי אלא משניאי, וואס טייטש איינער וואס איז משניא די תורה, ער איז גורם אז אנדערע מענטשן זאלן פיינט האבן די תורה, אהבו מות קומט צו צו מיתה, איז חייב מיתה, און די זעלבע זאך אז א תלמיד חכם לאזט אן עם הארץ בענטשן פאר אים, איז ווערט די תורה ביליג פאר מענטשן, ווייל מען זעט אז דער תלמיד חכם איז אונטערטעניג אזוי משועבד פארן עם הארץ, און ממילא ווי קען זיין אזא זאך אז רב פריידא האט געלאזט כהנים בענטשן פאר אים, רב פריידא איז געווען א ריזן תלמיד חכם, לכאורה די כהנים וואס ער רעדט דא יעדן כהן, אסאך כהנים זענען עמי הארצים, און וואסערע מין הנהגה איז דאס? ענטפערט טאקע די גמרא, כי קאמר איהו בשווין, ער רעדט טאקע ווען זיי זענען גלייך, און ווי תוס' איז מסביר נישט ממש גלייך, נאר די נקודה איז טאקע נאר כהנים תלמידי חכמים האט רב פריידא מכבד געווען צו בענטשן פאר אים. זאגט די גמרא ווייטער שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה, די תלמידים פון רבי נחוניא בן הקנה האבן אים געפרעגט, במה הארכת ימים, וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים, אמר להם, האט ער זיי געזאגט אזוי, קודם כל, מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, מען וועט שוין זען וואס דאס מיינט, די צווייטע זאך איז, ולא עלתה על מטתי קללת חברי, מען וועט אויך זען וואס דאס מיינט, די דריטע זאך איז, ותרן בממוני הייתי, און מען וועט אויך זען וואס דאס מיינט, און די גמרא הייבט אן די ערשטע זאך, לא נתכבדתי בקלון חברי, וואס טייטש דערפון איז, כ'האב זיך נישט מכבד געווען מיט מיין חבר'ס בושה, וואו זעהן מיר אזא ענין? כי הא דרב הונא, אזא מעשה איז געווען מיט רב הונא דרי מרא אכתפיה, רב הונא האט אמאל געטראגן אזא מעדר, אזא שאוול, אויף זיין אקסל, אתא רב חנא בר חנילאי, רב חנא בר חנילאי איז געקומען וקא דרי מיניה, ער האט געוואלט אוועק נעמען דעם שאוול פון רב הונא, אמר ליה, האט אים רב הונא געזאגט אזוי, אי רגילת דדרית במאתיך, דרי, ס'טייטש טאמער דו ביסט צוגעוואוינט צו גיין מיט א שאוול ביי דיר אין שטאט, ס'איז א נארמאלע זאך מענטשן זעהן דיר מיט א שאוול וועט קיינער נישט זאגן אן אינטערעסאנטע זאך, איז קענסטו עס איבערנעמען פון מיר, ואי לא, טאמער דו ביסט נישט צוגעוואוינט צו גיין אזוי, אתייקורי אנא בזילותא דידך לא ניחא לי, איך גיי זיך מתכבד זיין מיט דיין זלזול, דאס וויל איך נישט, דאס מיינט לא נתכבדתי בקלון חברי, א מענטש טאר זיך נישט מכבד זיין אויפן חבר'ס חשבון, איז דאס די ערשטע זאך וואס ר' נחוניא בן הקנה האט געזאגט, די צווייטע זאך האט ער געזאגט ולא עלתה על מטתי קללת חברי וואס מיינט דאס, כי הא דמר זוטרא, כי הוה סליק לפורייה, מר זוטרא ווען ער געגאנגען שלאפן ווען ער געגאנגען אויף זיין בעט, אמר, האט ער געזאגט שרי ליה לכל מאן דצערן, איך בין מוחל פאר יעדער וואס האט מיר מצער געווען, און דאס מיינט לא עלתה על מטתי קללת חברי, ס'טייטש אז טאמער איינער האט מיר געשאלטן, איז א גאנצע טאג מילא, ס'געקומען ביינאכט, ס'געגאנגען פארן גיין שלאפן, האט ער מוחל געווען פאר יעדעם, די דריטע זאך, איז וותרן בממוני הייתי וואס מיינט דאס דאמר מר איוב וותרן בממוניה הוה איוב איז אויך געווען געהאט די מידה א וותרן בממונו ס'מיינט שהיה מניח פרוטה לחנווני מממוניה ער האט אלעמאל איבערגעלאזט א איבעריגע פרוטה פאר די חנווני פאר די וואס פלעגן פאר די מעקלער וואס פלעגט פארקויפן זאכן ס'טייטש ער האט געלאזט ער האט געגעבן פאר יענעם ער האט פארגינט פאר יענעם נאך א פרוטה זאגט די גמרא ווייטער שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול רבי עקיבא האט געפרעגט רבי נחוניא הגדול במה הארכת ימים וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים אתו גווזי וקא מחו ליה זענען געקומען די גבאים פון רבי נחוניא הגדול, און מען האט אנגעהויבן שלאגן רבי עקיבא, ס'איז נישט וואסער מין שאלה דאס במה הארכת ימים, ס'משמע פון די שאלה ווילסטו יענער זאל שטארבן, כאילו פארוואס לעבסטו אזוי לאנג? שוין, מען האט אים אנגעהויבן שלאגן, מען האט אים אנגעהויבן נאכלויפן, סליק יתיב ארישא דדיקלא, רבי עקיבא איז אנטלאפן, ער איז ארויף אויף א דקל בוים אויף א הויכע בוים זאל נישט קענען נאכיאגן, אמר ליה, איז פון די בוים האט ער אראפגעשריגן צו רבי נחוניא רבי, א צווייטע שאלה, שוין, ער האט אפגעלאזט די ערשטע שאלה, א צווייטע שאלה אין לערנען, שטייט אין פסוק את הכבש אחד תעשה בבוקר, איז אם נאמר כבש, למה נאמר אחד ס'א געדאפלטע לשון? אמר להו, האט ר' נחוניא הגדול געענטפערט, קודם כל צורבא מדרבנן הוא, דער יונגערמאן דא איז א תלמיד חכם, שבקוהו, לאטס אים אפ, וואס טייטש, אז ער איז סתם עפעס א עם הארץ וואס קומט קוועטשן, לאמיר במה הארכת ימים, דעמאלטס טאקע זוכט ער אונטערצוברענגען, אבער א תלמיד חכם וואס פרעגט די שאלה, וויל טאקע וויסן זיך אפצולערנען, איז מילא לאטס אים אפ, ער האט געזאגט פאר די גבאים אים אפצולאזן, און קודם האט ער אים געענטפערט, אמר ליה אחד מיינט מיוחד שבעדרו, ס'טייטש אויף די שאלה וואס רבי עקיבא האט געפרעגט, וואס איז דאס את הכבש אחד, און ס'איז נישט קיין געדאפלטע לשון, ווייל אפילו כבש איז טאקע א לשון יחיד, אחד מיינט מיוחד שבעדרו, דאס בעסטע כבש וואס ס'איז דא. דאס איז די צווייטע שאלה. יעצט בנוגע צו די ארגינעלע שאלה צו די ערשטע שאלה במה הארכת ימים, זאגט ער אזוי, אמר לו, די ערשטע זאך איז מימיי לא קיבלתי מתנות, כ'האב קיינמאל נישט גענומען קיין מתנות, און נאך א זאך ולא עמדתי על מדותי, ווי רש"י זאגט, כ'האב קיינמאל נישט צוריק געצאלט, אז איינער האט מיר אפגעטון האב איך קיינמאל נישט צוריק געצאלט, כ'האב קיינמאל נישט צוריק מצער געווען, און די דריטע זאך איז ותרן בממוני הייתי, כ'בין א ותרן בממונו וואס מ'האט פריערט געזען וואס די מידה פון ותרן בממונו איז, די ערשטע זאך לא קיבלתי מתנות זאגט די גמרא כי הא דר' אלעזר כי הוה משדרי ליה מתנות מבי נשיאה, ר' אלעזר ווען מ'פלעג אים שיקן מתנות פונעם נשיא אין שטוב לא הוה שקיל האט ער עס נישט געוואלט נעמען, און די זעלבע זאך כי הוה מזמני ליה ווען מ'האט אים געוואלט איינלאדענען צו א סעודה דארט ביים נשיא לא הוה אזיל איז ער נישט געגאנגען, אמר להו האט געזאגט דארט פאר די מענטשן דארט פונעם נשיא'ס שטוב, לא ניחא לכו דאחיה, עטס ווילסט נישט איך זאל לעבן? דכתיב שטייט דאך אין פסוק שונא מתנות יחיה, איינער וואס האט פיינט מתנות לעבט, און ממילא נישט געוואלט נעמען פון קיינעם גארנישט. ר' זירא האט אויך געהאט אזא מידה, כי הוה משדרי ליה מבי נשיאה, ווען מען האט אים געשיקט א מתנה פונעם נשיא אין שטוב לא הוה שקיל, האט ער עס נישט גענומען, אבער כי הוה מזמני ליה אזיל, ווען מען האט אים איינגעלאדנט אויף א סעודה איז ער יא געגאנגען, ווייל אמר, ער זאגט נישט פשט איך נעם מתנות, נאר אתייקורי דמתייקרי בי, ס'טייטש ס'איז א כבוד פאר זיי, פארקערט איך גיב זיי א מתנה אז איך גיי צו זייער סעודה איז פאר זיי א כבוד. ווייטער נאך איינע פון די מידות ר' נחוניא הגדול האט געזאגט ולא עמדתי על מדותי וואס איז דאס דאמר רבא, אזוי ווי רבא האט געזאגט כל המעביר על מדותיו, איינער וואס איז נישט מקפיד, ס'טייטש אז מ'טוט אים אפ טוט ער נישט צוריק, ער איז מוותר, איז אויף אים מעבירים ממנו כל פשעיו. איז די אייבערשטער אויך מוותר נישט מדקדק אויף זיינע עבירות שנאמר ווי שטייט אין פסוק נושא עון ועובר על פשע מען דרשנ'ט עס למי נושא עון פאר וועם איז די אייבערשטער מוותר אויף עבירות פאר וועם איז די אייבערשטער מוחל די עבירות למי שעובר על פשע איינער וואס איז מוותר אויף פשעים וואס מען טוט קעגן אים איינער וואס איז א מעביר על מדותיו זאגט די גמרא ווייטער שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה רבי האט געפרעגט רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים אמר לו האט רבי יהושע געענטפערט קצת בחיי ס'איז דיר נמאס געווארן איך לעב שוין צו לאנג פאר דיר אמר לו, האט ער אים געענטפערט, ניין, רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, ס'טייטש אוודאי די אלע זאכן וואס דו האסט געטון כדי זוכה צו זיין צו אריכות ימים איז כל מיני מצוות, וואס איך וויל זיי אויך טון, איך וויל אויך צוקומען צו די בחינה צו אריכות ימים, אמר לו, האט רבי יהושע בן קרחה געענטפערט, מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע, איך האב קיינמאל נישט געקוקט אויף די דמות פון א רשע, דאמר רבי יוחנן, ווי רבי יוחנן האט געזאגט, אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, א מענטש טאר נישט קוקן אויף א רשע, און מען לערנט עס ארויס שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט דארט אז אלישע האט געזאגט צו יהורם, יהורם איז געווען די מלך ישראל, געווען א רשע, און דארט איז אויך געשטאנען יהושפט מלך יהודה, ס'איז נישט געווען קיין רשע, האט אלישע געזאגט פאר יהורם, אז בעצם וויל איך דיר נישט קוקן אין פנים, די סיבה וואס איך קוק, איז ווייל יהושפט שטייט דא, און אויף יהושפט וויל איך קוקן. זאגט ער לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אבט אליך ואם אראך. ווען נישט יהושפט איז דא, וואלט איך דיר בכלל נישט געקוקט אין פנים אריין. און ממילא זעמער אז מען טאר נישט קוקן אויף א רשע. ר' אלעזר אמר, ר' אלעזר לייגט צו נאך א קנייטש, זאגט ער, עיניו כהות, איינער וואס קוקט אויף א רשע, ווערן זיינע אויגן שוואך און ווערט בלינד. שנאמר, ווי שטייט אין פסוק ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, און ווי די מהרש"א איז מסביר, וואס איז דאס מראות? ותכהין עיניו, די אויגן איז שוואך געווארן. נאר וואס דען מראות? לערנט מען ארויס, מראות, היות עס האט געקוקט אויף א זאך וואס עס האט נישט געטארט קוקן, איז פאר דעם ותכהין עיניו, פאר דעם איז ער בלינד געווארן. פארוואס? משום דאסתכל בעשו הרשע, ווייל יצחק האט געקוקט אויפן פנים פון עשו הרשע, דאס האט גורם געווען אז ותכהין עיניו אז ער איז בלינד געווארן. פארשטייט זיך ס'איז געווען בשוגג, אבער ס'האט גורם געווען. והאי גרמא ליה, פרעגט די גמרא דאס האט עפעס גורם געווען אז יצחק זאל בלינד ווערן ווייל ער קוקט אויף עשו? והאמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געזאגט לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, א קללה פון א הדיוט זאל קיינמאל נישט זיין שוואך ביי דיר, שהרי אבימלך קלל את שרה, אבימלך האט געשאלטן שרה זי האט דאך גורם געווען אז ער זאל געשלאגן ווערן, זי האט געזאגט אז ער איז א שוועסטער אז זי איז א שוועסטער, און מילא איז געקומען אויף אבימלך די אלע מכות דארט, האט אבימלך איר געשאלטן ונתקיים בזרעה, און די קללה איז נתקיים געווארן, שנאמר, שטייט דארט אז אבימלך האט געזאגט צו שרה, הנה הוא לך כסות עיניים, און מען דרש'ט עס אל תקרי כסות, אלא כסיית עיניים, ס'טייטש ער האט געזאגט פאר שרה אז זאלסט האבן א כסיית עיניים, דיינע אויגן זאלן זיין פארדעקט, ס'טייטש זאלסט ווערן בלינד, און ביי איר איז עס נישט נתקיים געווארן, אבער ס'איז נתקיים געווארן ביי יצחק'ן, איז זעהן מיר אז אבימלך איז דאס וואס האט גורם געווען אז יצחק זאל בלינד ווערן, נישט ווייל דאסתכל בעשו הרשע, ענטפערט די גמרא, הא והא גרמא ליה, טאקע ביידע די זאכן צוזאמען האט גורם געווען, רבא אמר מהכא, ברענגט ער ארויס פון א אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק שאת פני רשע לא טוב מען טאר נישט קוקן אויף א פנים פון א רשע על כל פנים גייט יעצט די גמרא צוריק צו רבי רבי יהושע בן קרחה אז בשעת פטירתו בשעת רבי יהושע בן קרחה איז אוועק פון די וועלט אמר לו האט רבי אים געזאגט רבי ברכני בענטש מיר אמר לו האט רבי יהושע בן קרחה אים געזאגט יהי רצון שתגיע לחצי ימי זאלסט אנקומען צו האלב פון מיינע טעג האט רבי געפרעגט ולכולהו לא, צו דיין גאנצע טעג נישט? אמר לו, האט רבי יהושע בן קרחה געענטפערט, הבאים אחריך בהמה ירעו, ס'טייטש דיינע קינדער זאלן זיין פאסטוכער און פאשען בהמות, פשט איז אז טאמער דו וועסט האבן גאר לאנגע אריכות ימים ווען רבי איז געווען נשיא, וועלן דיין קינדער קיינמאל נישט קענען איבערנעמען, זיי וועלן ווערן אלט ווערן און זיי וועלן בלייבן פאסטוכער זיי וועלן בלייבן פשוטע מענטשן, מילא צו לאנגע אריכות ימים איז אויך נישט גוט, און ווי שטייט שוין אין מדרש אז רבי יהושע בן קרחה האט געלעבט איבער הונדערט דרײַסיק יאר זיכער, ווייל ביי די הונדערט און דרײַסיק האט ער נאך געהאט א זון, מילא האלב פון די יארן פון רבי יהושע בן קרחה גארנישט אזוי קורץ. זאגט די גמרא ווייטער אבוה בר איהי און מנימין בר איהי ביידע האבן געזאגט מימרות חד אמר תיתי לי דלא אסתכלי בכותי, ס'טייטש ס'קומט מיר א טובה א ברכה אויף דעם וואס כ'האב קיינמאל נישט געקוקט אויף א גוי וחד אמר תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי כותי כ'האב קיינמאל נישט געמאכט א שותפות מיט א גוי זאגט די גמרא ווייטער שאלו תלמידיו את רבי זירא די תלמידים פון רבי זירא האבן אים געפרעגט במה הארכת ימים וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים אמר להם האט ער זיי געענטפערט קודם כל מימי לא הקפדתי בתוך ביתי כ'האב קיינמאל נישט מקפיד געווען אין שטוב און ווי די ראשונים זאגן כל שכן דרויסן פון שטוב די צווייטע זאך איז ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני כ'בין קיינמאל נישט געגאנגען פאר איינער וואס איז חשוב'ער פון מיר. נאך א זאך, ולא הרהרתי במבואות המטונפות, כ'האב קיינמאל נישט מהרהר געווען דברי תורה אין מבואות המטונפות דארט ווי מען טאר נישט. נאך א זאך, ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה בלא תפילין, כ'בין קיינמאל נישט געגאנגען ד' אמות אן טראכטן אין לערנען און אן תפילין. נאך א זאך, ולא ישנתי בבית מדרש לא שינת קבע ולא שינת ארעי, כ'האב קיינמאל נישט געשלאפן אדער געדרימלט אין בית מדרש. נאך א זאך, ולא ששתי בתקלת חברי, כ'האב זיך קיינמאל נישט געפריידט אז ס'איז נישט געגאנגען גוט פאר א צווייטן, און נאך א זאך ולא קראתי לחברי בחכינתו ואמרי לה בחניכתו, כ'האב קיינמאל נישט גערופן מיין חבר מיט א צונאמען, וואס איז די חילוק צווישן חכינתו און חניכתו? איז חכינתו מיינט א צונאמען וואס איז א נישט קיין שיינע צונאמען, חניכתו זאגט רש"י איז א צונאמען וואס מ'איז שוין צוגעוואוינט פון אלס קינד, זיין משפחה האט אים געגעבן די צונאמען מ'רופט אים אזוי, וואס איז בעצם ס'פאסט נישט, דאס אויך נישט, די אלע מידות האט רב זירא געהאט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, ועוד אמר רב יודא, און ווי תוס' שמועסט אויס וואס טייטש ועוד, ווייל אין די פריערדיגע משנה האבן מיר געזען אז דער רב יודא האט מחמיר געווען אז ווען מען פארקויפט א בית כנסת טאמער מען וויל די קדושה זאל אראפגיין דארף מען עס פארקויפן לשם חצר, איז דא ברענגט די משנה נאך א חומרא פון רב יודא, ועוד אמר רב יודא, בית הכנסת שחרב, א בית כנסת וואס איז חרוב געווארן, וואס טייטש מען דאווענט מער נישט דארט, שוין א חרבה, איז נאך אלץ זאגט רב יודא די קדושה גייט נישט אוועק. אין מספידים בתוכו, מען טאר נישט מספיד זיין דארט, ואין מפשילין בתוכו חבלים, מען טאר נישט צאמדרייען שטריק דארט אין דעם בית מדרש, און ווי רש"י רעדט אויס מיינט נישט דווקא דאס, מען טאר נישט טון קיין שום מלאכה, נאר צאמדרייען שטריק דארף מען א גרויסע שטח, וואלט מען געמיינט אז אפשר דארט אין בית כנסת ס'איז ליידיג ס'איז א חורבה, דארט איז א גוטע פלאץ, זאגט די משנה ניין, ואין פורסין לתוכו מצודות, מען טאר נישט אויסשפרייטן דארט מצודות, דאס איז אזעלכע מלכודות א טרעפ וואס מען כאפט חיות בהמות עופות, טאר מען נישט לייגן אין א בית כנסת טאמער די בית כנסת איז אויפן פעלד און ס'איז א חורבה דארט טאר מען דאס אויך נישט ואין שוטחין על גגו פירות מען טאר נישט אויסשפרייטן אויפן דאך פירות זאלן זיך אויסטרוקענען ואין עושין אותו קפנדריא מען טאר נישט מאכן פון א בית כנסת א קיצור דרך א שארט קאט שנאמר ווי שטייט אין פסוק והשמותי את מקדשיכם וואס מען דרשנ'ט עס קדושתן, אף כשהן שוממין, אז אפילו ס'איז והשמותי, אפילו ס'איז שומם, אפילו ס'איז א חרבה, הייסט עס נאך אלץ מקדשיכם, ס'איז נאך אלץ קדוש, די קדושה גייט נישט אוועק. פירט די משנה אויס, עלו בו עשבים, טאמער ס'איז געוואקסן גראז אין דעם בית כנסת, דעם אפגעלאזטע פארנאכלעסיגטע בית כנסת, לא יתלוש, זאל מען עס נישט תולש זיין, מפני עגמת נפש. טאקע א מענטש זאל האבן האבן עגמת נפש אז מ'קוקט אויף א בית מדרש און מ'זעט ס'איז פארוואקסן מיט גראז, ווערט א מענטש פארביטערט, ער האט עגמת נפש, פארוואס קוקט אויס בית מדרש אזוי, און ווי רש"י זאגט, ער'ט דאווענען צום באשעפער מען זאל טאקע זוכה זיין צוריק צו דאווענען אין דעם בית כנסת זאל צוריק געבויט ווערן, און ממילא לאזט מען די גראז דארט וואקסן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בתי כנסיות אין נוהגים בהן קלות ראש, אין א בית כנסת טאר מען זיך נישט נוהג זיין בקלות ראש, און די ברייתא רעכנט אויס וואס מיינט דאס, אין אוכלים בהן, מען טאר נישט עסן אין א בית כנסת, ואין שותין בהן, מען טאר נישט טרינקען, ואין ניאותין בהן, מען טאר זיך נישט שיין מאכן, ואין מטיילין בהן, מען טאר נישט שפאצירן, ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה בגשמים מפני הגשמים, מען טאר נישט אריין גיין אז עס איז צו זיניג אינדרויסן, אדער אז עס רעגנט אינדרויסן קען מען נישט אריין לויפן א בית כנסת, ואין מספידים בהן הספד של יחיד, און מען טאר נישט מספיד זיין א הספד של יחיד, הספד של יחיד מיינט, איינער וואס איז נישט קיין תלמיד חכם, וואס נאר יחידים קומען צו זיין הספד, ביי אזא איינער טאר מען נישט מספיד זיין א בית כנסת, אבל אבער, זאגט די ברייתא קורין בהן, מען מעג לערנען א בית כנסת, פסוקים ושונים בהן, און אזוי אויך משניות, ומספידים בהן הספד של רבים, ס'טייטש א תלמיד חכם איז נפטר, איז דא א רבים וואס קומט צו לוויה מעג מען יא מספיד זיין, אמר רבי יהודה, זאגט רבי יהודה אימתי, בישובן, ס'טייטש דאס איז אלעס די אלע זאכן וואס מ'האט געזען ביז דא איז נאר בישובן, אין א געזעצטע בית כנסת, מ'דאווענט דארט, אבל בחורבנן, טאמער ס'איז א חרבה, איז מניחין אותן, לאזט מען עס אפ, ועולין בהן עשבים, ס'וואקסט דארט גראז, ולא יתלוש, און מ'זאל נישט תולש זיין מפני עגמת נפש, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה. פרעגט די גמרא, עשבים, מאן דכר שמיה, ווי קומט דא אריין רבי יהודה מיט עשבים, ווער האט גערעדט דא פון גראז, ווי קומט רבי יהודה אריין דא, עפעס שטימט נישט. זאגט די גמרא חסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט טאקע א שטיקל. די ברייתא זאגט, אז אבל קורין בהם ושונין בהם מספידין בהם הספד של רבים, זאכן וואס מ'מעג יא טון א בית כנסת, און ס'פעלט א שטיקל, שטייט ווייטער אזוי, ומכבדין אותן, מען דארף אויסבעזעמען, אויסקערן א בית כנסת, ומרביצין אותן, אמאל געווען די מנהג מען האט געוואלט די שטויב זאל אראפגיין האט מען עס אויסגעשפרייט וואסער און אזוי די שטויב אראפ, איז דאס מעג מען טון אין א בית כנסת כדי שלא יעלו בהן עשבים, טאקע כדי גראז זאל נישט וואקסן דארט איז דארף מען גוט אויסבעזעמען די בית כנסת, אמר רבי יהודה, זאגט רבי יהודה אימתי בישובן, דאס איז נאר א בית כנסת מען דאווענט דארט, אבל בחורבנן, טאמער ס'איז א חרבה, מניחין אותן לעלות, לאזט מען די גראז וואקסן, פארוואס עלו בהם עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש, אזוי ווי מען האט געזעהן אין די משנה, אמר רב אסי, זאגט יעצט רב אסי, בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין, מען האט געבויט בתי כנסיות אין בבל על תנאי, איז פון רש"י איז משמע אנדערע ראשונים זאגן על תנאי ווען מען נוצט עס אז מען זאל עס מעגן נוצן אויף אנדערע זאכן, תוס' זאגט ניין תוס' זאגט אז ס'איז אלעס אויף חרבות, ס'טייטש מען האט געמאכט א תנאי אין בבל אז טאמער א בית כנסת ווערט א חרבה, זאל מען קענען טון דארט וואס מען וויל, ואף על פי כן, פון דעסט וועגן, און ווי תוס' לערנט דאס גייט שוין יא ארויף אויף א בית כנסת וואס מען נוצט, אין נוהגין בהן קלות ראש, ומאי ניהו חשבונות, מען טאר זיך נישט פירן בקלות ראש אין א בית כנסת, און ער ברענגט נאך א דוגמא רב אסי זאגט, וואס מיינט קלות ראש חשבונות, ווי תוס' לערנט אז נישט נאר עסן טרינקען וואס דאס איז ממש קלות ראש, נאר אפילו מאכן חשבונות, וואלט מען געמיינט דאס הייסט נישט קלות ראש, דאס טאר מען אויך נישט, אמר רב אסי, האט רב אסי טאקע געזאגט, אז בית כנסת שמחשבין בו חשבונות, א בית כנסת וואס מ'פירט זיך יא בקלות ראש, מ'מאכט דארט חשבונות, מלינין בו את המת, איז נעכטיגט מען דארט א מת, און די גמרא פרעגט וואס מיינט עס מלינין סלקא דעתך, לא סגי דלאו הכי, ס'איז משמע אז ס'דא אזא מצוה, אז טאמער מ'מאכט חשבונות אין א בית כנסת, מוז מען יעצט דא נעכטיגן א טויטן אין בית כנסת, ס'דא אזא מצוה, אז אן דעם טאר מען נישט, אלא נאר די גמרא מסביר, לסוף, שילינו בו מת מצוה, ס'דארף צום סוף דערצו קומען אז ס'העט נעכטיגן אין א בית כנסת א מת מצוה, ווי רשי זאגט שימותו בעיר מתים שאין להם קוברים, ס'זאל שטארבן אין שטאט אזעלכע מתים וואס זאל נישט האבן ווער זאל זיי באגראבן, און אז ס'שטארבט א מת מצוה דארף דאך דער ציבור באגראבן דעם מת, און אז ס'מאכט זיך אמאל אז מ'פארזוימט זיך, מ'פארשלעפט זיך, וואס טוט מען מיט די מת? מ'דארף נעכטיגן דעם מת אין בית כנסת, און ממילא דאס איז אלעס א עונש אויף דעם וואס מ'האט זיך געפירט בקלות ראש אין בית מדרש, זאגט די גמרא ווייטער, ואין ניאותין בהן, טאר זיך נישט שיין מאכן אין א בית כנסת, אמר רבא, האט רבא געזאגט, חכמים ותלמידיהם מותרים, סיי תלמידי חכמים און זייערע תלמידים מעגן יא, דאמר רבי יהושע בן לוי מאי בי רבנן, פארוואס הייסט א בית מדרש א בי רבנן, ביתא דרבנן, ס'איז א שטיבל פון תלמידי חכמים, ס'איז א שטוב, ס'איז ממש א ביתא, און אזוי ווי אין א שטוב קען מען טון וואס מ'דארף, זעלבע זאך אין א בית מדרש, א תלמיד חכם מעג זיך שיין מאכן אין בית מדרש מעג טון וואס מאכט אים באקוועם זאגט די גמרא ווייטער האמער געזען די ברייתא ואין נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים פארציילט די גמרא כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו קיימי ושאלי שאילתא מרבא זענען געשטאנען און געפרעגט א שאלה פון רבא אתא זילחא דמיטרא פלוצלינג האט אנגעהויבן שטארק רעגענען עיילי לבי כנישתא זענען זיי אריין אין בית כנסת אמרי, האבן זיי געזאגט, האי דעיילינן לבי כנישתא, לאו משום מיטרא, אונז זענען מיר נישט אריין פשוט ווייל עס האט גערעגנט, אלא משום דשמעתא בעא צילותא כיומא דאיסתנא, נאר ווייל בשעת וואס מען לערנט, דארף מען האבן א קלארע קאפ, א ישוב הדעת אזוי ווי ווען ס'בלאזט א צפון ווינט, און ממילא אין די רעגן קען מען נישט רעדן און לערנען, אבער נישט סתם אז ס'רעגנט קען מען נישט אריינלויפן אין א בית כנסת. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, האט רב אחא בריה דרבא געפרעגט פון רב אשי, אי איצטריך ליה לאיניש למיקרי גברא מבי כנישתא מאי, וואס איז טאמער איינער דארף ארויסרופן א צווייטן פון בית כנסת, ער שטייט אינדרויסן, און מען טאר דאך נישט אריינגיין סתם אזוי, אן דאווענען עפעס, אן לערנען עפעס, וואס זאל ער טון? אמר ליה, האט רב אשי געזאגט, אי צורבא מרבנן הוא, טאמער איז א תלמיד חכם, לימא הלכתא, זאל ער זאגן עפעס א הלכה, און נאכדעם וועט ער רופן זיין חבר, ואי תנא הוא, לימא מתניתא, טאמער איז א תנא וואס טייטש אז א משניות איד אריינגיין אין בית כנסת און בית מדרש זאגן א משנה און נאכדעם רופן דעם חבר ואי קרא הוא לימא פסוקא טאמער ער קען נאר פסוקים זאל ער זאגן א פסוק ואי לא טאמער ער קען דאס אויך נישט לימא ליה לינוקא אימא לי פסוקיך זאל ער זאגן פאר א קינד אמאליגע צייטן די חדרים זענען געווען אין שול און זאל פרעגן פון א קינד זאג מיר וואס דו האסט געלערנט זאג מיר עפעס א פסוק און אזוי פשט ער האט געלערנט און נאכדעם קען ער רופן דעם חבר אי נמי נישהי פורתא וניקום טאמער ער קען נישט זאל ער ווארטן אפאר סעקונדעס אין בית מדרש אפאר מינוט און נאכדעם זאל ער רופן דעם חבר און ארויסגיין, און ווי שטייט אין מפרשים ווי שטייט אשרי יושבי ביתך, איז אויך דא א ענין צו זיין אין בית מדרש און במילא מען פארזוימט זיך אביסל אין בית מדרש איז אויך גוט, זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די ברייתא ומספידים בהן הספד של רבים, פרעגט די גמרא היכי דמי הספידא דרבים, וואס איז דאס א הספד של רבים, איז איין דוגמא האט מען שוין געזען ס'האט מען שוין אויסגעשמועסט א הספד פון א תלמיד חכם, אבער די גמרא ברענגט נאך דוגמאות, מחוי רב חסדא, כגון הספידא דקאי ביה רב ששת, רב חסדא האט געטייטלט אויף רב ששת, מחוי רב ששת, און רב ששת האט געטייטלט, כגון הספידא דקאי ביה רב חסדא אויף רב חסדא. וואס מיינט דאס? איז פון רשי איז משמע אז רב חסדא האט געטייטלט אויף רב ששת, וואס טייטש כאילו אז טאמער איינער פון רב ששת'ס שטוב וועט שטארבן, וועט דאך די גאנצע שטאט קומען, דאס איז הספידא דרבים און די זעלבע זאך פארקערט רב ששת האט געטייטלט אויף רב חיסדא אנדערע מפרשים זאגן אז רב חיסדא האט געטייטלט אויף רב ששת אז ווען רב ששת געבט א הספד נעמט זיך צוזאם די גאנצע שטאט דאס מיינט הספידא דרבים און זעלבע זאך פארקערט רב ששת האט געטייטלט אויף רב חיסדא פארציילט די גמרא רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתא רפרם האט מספיד געווען זיין שניר אין בית כנסת אמר ער האט געזאגט משום יקרא דידי ודמיתא אתו כולי עלמא אלץ מיין כבוד און די כבוד פון די נפטרת פונעם שניר איז די גאנצע שטאט געקומען דאס הייסט א הספד של רבים, רב זירא ספדיה לההוא מרבנן בבי כנישתא, רב זירא האט מספיד געווען א תלמיד חכם אין בית כנסת, אמר האט ער געזאגט, אי משום יקרא דידי, אי משום יקרא דידיה דמיתא, אתו כולי עלמא, סיי אלץ מיין כבוד, סיי אלץ כבוד פונעם נפטר פונעם תלמיד חכם, איז יעדער געקומען צום הספד, דאס הייסט א הספד של רבים, פארציילט די גמרא ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיחא בארעא דישראל, ריש לקיש האט מספיד געווען, פאר א תלמיד חכם וואס האט זיך געדרייט אין ארץ ישראל, דהוה תני הלכתא בעשרין וארבע שורתא וואס פלעג לערנען משניות פאר פֿיר און צוואַנציק שורות תלמידים, ס'איז איין פשט, אנדערע זאגן פשט אז ער איז געווען א גאר א קליינער תלמיד חכם, דער תלמיד חכם וואס ריש לקיש האט מספיד געווען אז ער פלעגט זיצן ביי די משניות שיעור, די פֿיר און צוואַנציקסטע שורה, אזא קליינע תלמיד חכם איז ער געווען, על כל פנים ריש לקיש האט אים מספיד געווען, וואס האט ער געזאגט אמר, וויי חסרא ארעא דישראל גברא רבה, וויי אז ארץ ישראל האט דערלייגט אזא חשובע איד, און ווי די מהרש"א זאגט אז אפילו דער איד בעצם האט זיך נישט געדרייט קיין סך אין ארץ ישראל, און ער האט בקושי געקענט לערנען, ריש לקיש האט אים מספיד געווען אזאנס און אזעלעכס, אבער יעצט וועט מען זען א מעשה פונקט פארקערט, ההוא ס'איז געווען א תלמיד חכם דהוה תני וואס האט געקענט הלכתא ספרא, ספרי, תוספתא, ושכיב, און ער איז געשטארבן, אתו ואמרו ליה לר' נחמן, האט מען פארציילט פאר ר' נחמן, מען האט אים געזאגט ליספדיה מר, זאלסט אים מספיד זיין, אמר, האט ר' נחמן געזאגט היכי נספדיה, וואס זאל איך אים מספיד זיין? הי צנא דמלא ספרי דחסר, די סל די בעסקעט אנגעפילט מיט ספרים וואס פעלט, און ווי רש"י זאגט, ווייל היות וואס דער איד דער תלמיד חכם האט נישט משמש געווען קיין תלמידי חכמים, און וואס מיינט משמש זיין תלמידי חכמים, אמאליגע צייטן משמש זיין תלמידי חכמים וואלט געמיינט לערנען גמרא, וואס אונז לערנען היינט גמרא, ווייל אן גמרא פארשטייט מען נישט באמת ווי רש"י איז מסביר, מען קען לערנען משניות מיט ברייתות, אבער באמת פארשטיין וואס שטייט דארט, א חסורי מחסרא והכי קתני, א הכא במאי עסקינן, אזעלכע סארט דיבורים וואס מען טרעפט אין די גמרא, דאס קען מען נישט אן קיין שימוש תלמידי חכמים, און ממילא רב נחמן האט אים נישט געוואלט מספיד זיין, איז דא האט מען געהאט אזא ריזיגע תלמיד חכם וואס רב נחמן האט נישט געוואלט מספיד זיין, און דא געווען גאר א שוואכע תלמיד חכם וואס ריש לקיש האט יא מספיד געווען, זאגט די גמרא, תא חזי, קוק א חילוק, מה בין תקיפי דארעא דישראל, צווישן א תקיף פון ארץ ישראל לחסידי דבבל, און א חסיד אין בבל, אז א תקיף פון ארץ ישראל גייט ארויף אויף ריש לקיש, חסיד פון בבל גייט ארויף אויף ר' נחמן אז ריש לקיש האט מספיד געווען יענעם איד און ר' נחמן האט נישט געוואלט מספיד זיין די איד, רש"י זאגט פארוואס טאקע הייסט ריש לקיש תקיפי דארעא דישראל ווייל ער געווען גאר א שטארקע תקיף ער געווען גאר א שארפע ווי רש"י ברענגט ער האט אפילו נישט געוואלט שמועסן מיט רבה בר בר חנה אזוי שטייט אין יומא ווייל ער האט געוואוסט אז יעדער איינער וואס ער שמועסט מיט טרויעט די גאנצע וועלט ס'טייטש אז מען האט געזען אז ריש לקיש שמועסט מיט איינעם האט מען געוואוסט אז מען קען זיך אויף יענעם סומך זיין מיט בלינדע אויגן אפילו אן קיין עדים מילא ריש לקיש האט זייער זייער אויפגעפאסט מיט וועם ער שמועסט. איז דאס טייטש א תקיף א תקיף דארעא דישראל און חסידי בבל, דאס גייט ארויף אויף ר' נחמן ווי רש"י ברענגט די גמרא אין סוטה וואס די גמרא זאגט דארט אז משמת רבי בטל יראת חטא און ר' נחמן זאגט ניין איכא אנא אז ער איז אויך געווען פון די יראת חטא איז ער געווען פון די חסידי בבל זאגט די גמרא ווייטער תנן התם מיר האבן געלערנט אין א משנה אין אבות ודאשתמש בתגא חלף איינער וואס איז זיך משתמש מיטן כתר של תורה זיך משתמש מיט א תלמיד חכם איז חלף איז חולף עובר מן העולם ער שטארבט תני ריש לקיש, האט ריש לקיש געלערנט זה המשתמש במי ששונה הלכות, דאס איז איינער וואס באנוצט זיך אפילו מיט א שונה הלכות, אפילו מיט א משניות איד, איז אויכעט חלף, ווערט ער נענש. ואמר עולא, האט עולא געזאגט, לשתמש איניש במאן דתני ארבעה, ולא לשתמש במאן דמתני ארבעה, ענדערש זיך באנוצן מיט איינער וואס האט געלערנט ד' סדרי משנה, ווי איידער זיך באנוצן מיט איינער וואס לערנט אויס פאר אנדערע ד' סדרי משנה, ווייל אויסלערנען אנדערע איז אסאך א גרעסערע מדריגה, וואס איז דאס ד' סדרי משנה, איז אמאליגע צייטן האט מען געלערנט פיר פון די סדרי משנה, זרעים האט מען נישט געלערנט ס'האט נישט אויסגעפעלט, זיך נאכן חורבן, מועד, נשים, נזיקין, און קדשים האט מען אויך געלערנט, ווייל איינער וואס איז עוסק בקרבנות איז כאילו הקריב, האט מען עס געלערנט, איז די פיר סדרים, אבער על כל פנים איז ווייטער איינער וואס לערנט אויס איז חשוב'ער ווי איינער וואס לערנט פאר זיך, פארציילט די גמרא א מעשה כי הא דריש לקיש הוה אזיל באורחא, ריש לקיש איז געגאנגען אונטערוועגנס, מטא עורקמא דמיא,

וטענת בר לקיש אכתפך, האסט דיך אויסגעקריצט פיר שורות טייטש די ד' סדרי משנה און דו טראגסט מיר אויף דיינע אקסל, שדי בר לקישא במיא, טראסקע מיר אריין אין וואסער, ס'טייטש וואס טראגסטו מיר? אמר ליה האט דער איד אים געזאגט ניחא לי דאשמעינן למר, איך וויל דיר משמש זיין, האט ריש לקיש געזאגט אי הכי, אויב אזוי גמור מיני הא מלתא, לאמיר דיר כאטש עפעס אויסלערנען, ווי די מהרש"א צייכנט צו, אז נאכדעם וואס ער וועט אים עפעס אויסלערנען, ער וועט זיין א תלמיד, א תלמיד מעג שוין משמש זיין א רבי'ן, דאמר רב זירא, האט ער אים אויסגעלערנט וואס רב זירא האט געזאגט, אז בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים אז די בנות ישראל האבן מחמיר געווען אויף זיך אז אפילו מען זעט א טראפל בלוט זיצט מען אויף דעם שבעה נקיים וואס איז די חומרא איז הלא כידוע שטייט אין די תורה ס'איז דא א חילוק צווישן א נידה און א זבה גדולה ס'טייטש אזוי א פרוי וואס זעט בלוט משך זיבן טאג האט א דין פון א נידה און נישט קיין חילוק זי בלוט איין טאג צוויי טאג דריי טאג פיר טאג די גאנצע זיבן טאג נישט קיין נפקא מינה, טאמער זי הערט אויף בלוטן סוף די זיבעטע טאג, קען זי זיך טובל'ן און זי ווערט ריין, זי דארף נישט קיין שבעה נקיים, דאס איז משך זיבן טאג, נאך די זיבן טאג הייבט זיך אן א חשבון פון עלף טעג, וואס משך די עלף טעג האט זי א דין פון א זבה, וואס טייטש טאמער זי זעט בלוט איין טאג איז זי א זבה קטנה, א צווייטע מאל איז זי א זבה קטנה, א דריטע מאל איז זי א זבה גדולה, און א זבה גדולה איז שוין אסאך הארבער, א זבה גדולה וואס זאל ריין ווערן דארף ווארטן און ציילן שבעה נקיים, ס'טייטש ס'דארף אריבערגיין זיבן טאג וואס זי זעט אינגאנצן נישט קיין בלוט, איז בנות ישראל האבן מחמיר געווען אויף זיך אז אפילו אין די ימי נידה, נישט אין די עלף טעג, אין די זיבן טעג, אז זי זעט בלוט, זיצט מען שבעה נקיים מ'ווארט שבעה נקיים, איז דאס א חומרא וואס כלל ישראל האט אנגענומען אויף זיך, רש"י פרעגט דרך אגב, פארוואס טאקע? ס'טייטש בעצם, אפילו א פרוי וואס זעט בלוט אין די עלף טעג, דארף זען דריי מאל בלוט כדי צו ווערן א זבה גדולה, און פארוואס עפעס האט מען מחמיר געווען אז שוין נאך איין מאל איז שוין שבעה נקיים? זאל מען מחמיר זיין אז דריי מאל טאקע נישט אין די ימי זבה, אין די ימי נידה אויכעט, אבער וואס עפעס נאך איין מאל? איז אויף דעם זאגט רש"י צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט רש"י אז ס'איז יא דא אזא מושג אז מען זעט איין מאל בלוט און מען זיצט שבעה נקיים, ווען? ווען א פרוי זעט בלוט טאקע דריי מאל, זי ווערט א זבה גדולה, זי דארף ציילן שבעה נקיים, יעצט די זיבעטע טאג פון די שבעה נקיים זעט זי נאר איין מאל בלוט, דארף מען אנהייבן פון אנפאנג, און ממילא זעהט מען אזא מושג אז מ'זעהט איינמאל בלוט הייבט מען אן פון אנפאנג און דערפאר האבן בנות ישראל מחמיר געווען אז יעדע מאל מ'זעהט בלוט ציילט מען שבעה נקיים ס'איז איין תירוץ א צווייטע תירוץ זאגט רש"י אז מאכט זיך אמאל א פרוי זעהט נישט די ערשטע צוויי מאל און די דריטע מאל זעהט זי ס'איז זיך מצטרף צו די ערשטע צוויי פארדעם האט מען מחמיר געווען נישט קיין נפקא מינה יעדע מאל מ'זעהט בלוט זיצט מען שבעה נקיים דאס איז די הלכה וואס ריש לקיש האט אויסגעלערנט פאר דער וואס האט אים געטראגן כדי אז עס זאל נישט הייסן אז ער באנוצט זיך מיט א תלמיד חכם נאר באנוצט זיך מיט א תלמיד, זאגט די גמרא, תנא דבי אליהו, מיר האבן געלערנט אין בית מדרש פון אליהו הנביא, כל השונה הלכות, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו שטייט אין פסוק הליכות עולם לו, דרש'נט מען אל תקרי הליכות, אלא הלכות, ס'טייטש הלכות עולם לו, איינער וואס לערנט הלכות יעדן טאג איז עולם לו, איז ער זוכה צו עולם הבא.